סטעטוס, גורלות, סטעטוס. גאו פאנד מי. ריטורנס בעק ענד פארט יאל נעווער פאל שארט, יאל נעווער פאל שארט. ווען נאך מי. גייט אהין און צוריק, צוריק און אהין, אהין און צוריק. א שבע ברכות מיוזיק אן, קאלעקטערס קאם, איטס סאו מאטש פאן, איי עם דאווענינג ברינג איט אן, א קרעדיט קארד. א קרעדיט קארד. ביים חתונה פון רב'ס א זון. בעט מיר געלט וואס קען איך טון. כ'האב נישט יעצט, ברענגט א מאשין. וואן דאלער יו מאכט חוזק? אינמיטן קריאת שמע והיה לאות יעצט אנגעקומען א פרישע באס איך וויל נאר ווינקען א רגע לאז.

נו נו שוין אריינגעלייגט עפעס? קיפ מי פאוסטעד קיפ מי פאוסטעד. דא האסטו די לינק נאכאמאל.